וואס יצחק באשעוויס זינגער האט געהאלטן אויף דעם אוונט אין שטאקהאלם, איידער עס איז אים אפיציעל צוגעטיילט געווארן דער נאבעל פרייז פאר ליטעראטור. דאס איז געווען א מסיבה פאר'ן אידישן עולם, און ביי דער אנוועזנהייט פון א סך אויסלענדישע געסט. דער שרייבער האט דארט געהאלטן א רעדע אין א הומאריסטיש-פעליעטאניסטישן נוסח. מיר האבן די רעדע ערשט לעצטנס באקומען אין אָריגינאַל ווי זי איז אויפגענומען געוואָרן אין שטאָקהאָלם דעם אַכטן דעצעמבער ס פאַרגאַנגענע יאָר. מיר הערן איצט. מען פרעגט מיך אפט פארוואס שרייבסטו אידיש, און איך וויל פרואוון געבן אויף דער פראגע אן ענטפער. מיין ענטפער וועט זיין א אידישליכער,

ווי זאגט מען אויף טערקיש, האק נישט קיין טשייניק. און ווי זאגט מען דאס אויף ענגליש? און ווי זאגט מען אויף ענגליש, דרייט נישט קיין היטל, פאלג מיך א גאנג. א חכם פון דער מה נשתנה, א משה קאפויער, א חכם בלילה, א יאלד אין א קאפעליוש, אן איבערגעדרייט שלעסל, א שוטה בן פיקהאלץ, א מויד מיט א כתב, א אידענע מיט אן אוירינגל. מיט א צייט צוריק. איז געקומען צו מיר אַן איבערזעצער, אינגאַנצן אַ צעטומלטער, אינגאַנצן אַ פֿאַרשוויצטער. וואָס איז דער מער? פֿרעג איך אים. זאָגט ער, ווי זעצט מען דאָס איבער פֿון, פֿון ייִדיש אויף ענגליש? אַ ווייכער מענטש, אַ דימענט. אין אַלע שפּראַכן איז אַ דימענט. איז א דימענט הארט, אבער אין אידיש איז א דימענט ווייך. קען מען זאגן אין ענגליש soft like a diamond? אדער זאל איך שרייבן soft like a Jewish diamond? יענע וואס ציילן ווערטער פארזיכערן מיך אז ענגליש איז די רייכסטע שפראך אין דער וועלט. דער נייעסטער וועבסטער דיקשאנערי, דער וועבסטער ווערטערבוך, האט שוין דריי פערטל מיליאן ווערטער. אבער איך בין געבליבן ביי דער איבערצייגונג אז אידיש איז די רייכסטע שפראך אין דער וועלט. נישט אין טעכנאלאגיע, נאר אין ווערטער וואס גיבן איבער כאראקטער און פערזענליכקייט. נעמט אזא ווארט ווי ארעמאן.

און ער טוט דערביי א ווינק מיט אן אויג, ווייסט מען אויך אז ער האט נישט צו עסן.
איר קענט זאגן וועגן אן ארעמאן ווייטער אז ער איז א יורד, א געפאלענער, א געבראכענער, אן אפגעפארענער, ער קייט די ערד, ער לייגט די ציין אין בייטל, ער מאטערט זיך מיטן טויט, ער פעכנעט אויפן פיסק, ער האט פארגעסן דעם טעם פון א גראשן, ער גייט ארום מיט אן אויסגעשטעקטע צינג, ער שלינגט דאס שפייעכץ, ער חלש'ט פאר א ביסן, און אידן וועלן וויסן גענוי

אין אייניגע שטעטלעך אז מען וויל באצייכענען אן ארעמאן זאגט מען נאקעט ווי א טערק. פארוואס א טערק איז מער נאקעט פון אנדערע ווייס איך נישט. אבער עס איז דאס זעלבע ווי איר זאלט זאגן עס גייט אים שלים-שלימזל. מיט דער פּוטער אַראָפּ, װי אַ רשע אױף יענער װעלט, װי אַ צדיק אױף דער װעלט. ס'נאָגט אים אונטערן לעפֿעלע. ער דאַרף אָנקומען צו קיצבֿה. ס'איז אנקת מסלדיך. די נשמה הענגט אים אױפֿן שפּיץ נאָז. ער גײט אױס װי אַ ליכט. דער סך-הכּל איז, אז ער פארדינט וואסער אויף קאשע און ס'איז ביי אים א גאנץ יאהר פסח, ער האט נישט קיין שטיקל ברויט. אין דער ליטערארישער קיבעצארניע אויף איסט בראדוועי נעבן פארווערד איז געווען א פאעט. און ווען ער האט געוואלט זאגן וועגן אן אנדער פאעט אז ער איז אן ארעמאן, פלעגט ער זאגן, פארמאגן זאלן מיר עס ביידע, וויפיל עס פעלט אים צו פינף דאלער. מען דארף זיין, זאג איך, משוגע אויסצובייטן אזא רייכע שפראך ווי אידיש אויף ענגליש. און אז מען רעדט שוין וועגן משוגע. לאמיר טאקע זעהן ווער ס'איז רייכער אין משוגעת, ענגליש אדער אידיש. אין ענגליש אז מ'וויל זאגן אז עמעץ איז משוגע זאגט מען הי איז קרעיזי אר אינסעין. אחוץ דעם זענען דא א גאנצע רייע טעכנישע ווערטער ווי פאראנויאיק, סכיזאפרעניק.

אויף אידיש. א משוגענער אויף אידיש איז משוגע, מטורף, חסר דעה, עובר בטל, צעדרייט, צערודערט, נישט ביים זינען, מבולבל, פארריקט, צעמישט, נישט ביים שכל, נישט ביי די קלארע געדאנקען, וואנזיניג, שוואכזיניג.

א פארשוין וואס בלאנדזשעט ארום אויפן עולם התוהו, אויפן עולם הדמיון, אין הינערפלעט, גערירט אויפן קאסטן, גערירט אויפן אויבערשטיבל, נישט אויף דער וועלט, א באנומענער, א צוהאצקעטער, א צופלויגענער, א פארלוירענער, נישט ביים ריינעם פארשטאנד, א משוגענער הונט, א צוטראגענער מלאך, א פארדרייטער שעפס, איינער וואס ווייסט נישט אויף וואסער וועלט ער איז, א מענטש וואס ווייסט נישט אז די מאמע האט אים געהאט, נישט קיין היגער, גייסטיג קראנק, א בארופענער.

ווען עס קומט צו אויטאמאבילן, עראפלאנען, מאשינען פון אלערליי סארטן, איז אידיש אויף צרות. אבער ווי שטייט עס געשריבן אז א אידישיסט דארף טרייבן א קאר? ווער לאזט אים נישט פארן מיט די סאבוועי? אידיש איז א. איז א טאלעראנטע שפראך. דער פרינציפ פון אידיש איז א קאמוניסטישער. דאס וואס איז מיין איז מיין, און דאס וואס איז דיין איז אויך מיין. אזוי אזוי אז אין ערגסטן פאל באנוצט מען זיך מיט ענגליש, מיט פויליש, מיט רוסיש, וואס עס לאזט זיך. איך קען א פארברענטן אידישיסט וואס האט א קאר, און יעדן מאנטאג און דאנערשטאג ווערט די קאר ביי אים צובראכן. ער האט א גאראזש וואו עס ארבעט א צווייטער אידישיסט, און ווען די קאר ווערט צובראכן שלעפט ער זי אוועק צום אידישיסטישן מעכאניק, און זיי רעדן צווישן זיך טעכנישע ווערטער, נישט אויף אידיש נאר אויף אידישיסטיש. ער זאגט צום מעכאניק, משה שמערל, דער אויטאמאביל מיינער איז נישט פאר דיר געדאכט, נישט מיט אלעמען. וואס פעלט אים? אה, דער מאטאר הוסט אונטער, דער קילער שוויצט, דער אויסגלייכער איז קרום, די לאמפן לייכטן נישט, דאס רעדל דרייט זיך נישט. דער קירעווער קירעוועט נישט. דער צינדער צינדט זיך נישט אן. דער האנט-הייבער פארהאקט זיך. דער פוס-הייבער ליגט איינגעלייגט. די לופט-רערן זענען פארשטאפט. דער טרעטער לאזט אויף זיך נישט טרעטן. די שמיר אינסטאלאציע שמירט נישט, און אז מען שמירט נישט פארט מען נישט. דער אייל פילטער רינט, דער גאז מעסטער איז צוחושט, דער גיך מעסטער איז הינטערשטעליג, דער שויב ווישער ווישט נישט, די גומי שיך זענען געלעכערט, כ'וויל פארן קיין בויבעריק. פאר איך אוועק קיין יעהופעץ. חיים ברוך, ענטפערט דער מעכאניק, וואס טויג דיר אזא שברי כלי? דאס אלץ צו פארריכטן וועט דיך אפקאסטן אן אוצר, און דער אויטאמאביל וועט ווערד זיין א זעץ אין דר'ערד. וואס איז דיין עצה? מיין עצה איז, קויף דיר א נייע קאטארינקע און ווער פטור פון דער אלטער מאכערייקע. אונזער אידישיסט וואלט שוין לאנג געקויפט א נייע קאטארינקע, אבער ער האט מורא אז ער וועט פארגעסן זיין אידישיסטיש לשון. יא, מיט טעכנישע ווערטער איז אביסל שווערליך אין אידיש, אבער מען טוט זיך אן עצה. טעכניק איז בכלל א גוי'אישע אינסטיטוציע. אידיש דארף האבן טעכניק ווי אן אלטער איד דאס קדחת. דאס האבן מיר געהערט די אריגינעלע מיקראפאן אויפנאמע פון דער באנקעט רעדע וועגן אידיש וואס יצחק באשעוויס זינגער האט געהאלטן אין שטאקהאלם ביים באקומען דעם נאבעל פרייז. דאס איז אונזער שלח מנות פאר אונזערע צוהערער לכבוד פורים וואס מיר האבן די וואך געפראוועט.